משיחת צום גדליה תשמ ז. לויט די מנהג וואס מנהג ישראל איז זיך תורה הוא פון זאגן דברי כבושין און כבושין אין דעם גוטן אפטייטש פון יכבוש עוונותינו וואס דאס ווערט זיך נאך שנעלער און נאך טיפער און נאך ברייטער און לענגער דורך דערויף וואס מען נעמט אן די עניינים וואס שטייען אין דברי כבושים כפשוטם, און וויבאלד אז מען שוין מחליט אז מכאן ולהבא וועט עס ניט זיין קיין עניינים אויף וועלכע מען דארף זאגן דברי כבושים כפשוטם, איז דאך דער אייבערשטער הקדוש ברוך הוא עוזרו, איז דאך א זיכערע זאך אז דאס טוט זיך אויף ובהצלחה, ובזריזות ובדרכי נועם ובדרכי שלום, אין אן אופן ווי דער אייבערשטער פירט זיך מיט אידן און בכבוד און נאך מער מיט כל העולם כולו, וואס גלייך ביי דער בריאה שיתף עמו מידת הרחמים, און בפרט נאך ווי דאס שטייט בגלוי לאחרי בריאת אדם הראשון אדמה לעליון בצלמינו כדמותינו, שטייט זיך דערנאך בגלוי הווי אלוקים ברית הווי אלוקים שמים וארץ, איז דאך דערפאר חזרט זיך דאס איבער מדי שנה בשנה, במיוחד אין די זמנים וואס הימים האלה ווי ס'איז געווען בפעם הראשונה, וואס דאס איז זיך אויכעט די שייכות מיוחדה, דער ענין פון בריאת אדם הראשון איז זיך געווען בראש השנה, און גלייך נאך דערויף שטייט אויכעט ברית הווי אלוקים אין די כתובים, הכי סמוכים, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז אויכעט מידי שנה בשנה בסמיכות ממש, אויכעט אין זמן ומקום גשמיים, זעט מען אז ס'איז דא די שיתוף מידת הרחמים, ואדרבה פריער שטייט הווי און ערשט דערנאך קומט אלוקים, ובפרט נאך אז דאס קומט נאך נאך די פעולה פון עלה אלוקים בתרועה, ווי געחזרט פון די מימר פון נשיא דורינו אז דארט שטייט אלוקים בתרועה, אבער דאס איז אויך כולל אין זיך אז אלוקים באקומט די תכלית העליה, און צוזאמען דערמיט אויך די עליה פון שם הוויה. און ס'קומט בדוגמא ווי אלקים פארבונדן מיט תקיעת שופר, איז דאך דאס א ענין פון תגבורת החיות, ווי די אלע עניינים וואס וואלט געקאנט זיין חס ושלום א ענין בלתי רצוי, ווערט דא דער ענין פון אתהפכא, און ס'ווערט איבערגעשטעלט אין א ענין פון תגבורת החיות, ווי ער ברענגט אראפ אין די מאמרים. פון תקיעה פון בענין פון תקיעת שופר על פי כוונת הבעל שם טוב ווי עס ווייזט זיך דעם אלטן רבי'נס א מאמר און אריינגעשטעלט פון געשריבן דורכן מיטעלן רבי'ן און אריינגעשטעלט בסידורו עם מיט חסידות אז דאס איז נאך מערער ווי די אלע ברכות ווי ס'איז כולל אויכעט די ברכות פון יעקב און די ברכות פון משה. איז נאך מער די ברכת יצחק וואס דאס ווערט געגעבן יעדער איד און אלע אידן במיוחד בראש השנה בכלל ובפרט דורך תקיעת שופר בראש השנה וואס דאס איז דאך כולל אין זיך ווי ער ברענגט אויכעט אראפ אין דעם מאמר די ג' אבות אברהם מימינו און יעקב משמאלו און יצחק באמצע ווערט עס מיתוק הגבורות בתכלית השלימות, און ווי ער איז מסיים אויכעט אין דעם מאמר וואס לכאורה איז דאס ניט א ענין פארבונדן בפשטות, און אף על פי כן איז דאס איז דער סיום און חותם פון דעם מאמר אז די גאולה קומט זיכער און נאך מערער, אז ולא תתעכב כל כך וד"ל

איז דאך המבינים וואס דאס ברענגט דאך די אחרית הימים תיכף ומיד, ווערט עס פארבונדן מיט די המבינים יבינו, וואס דאס איז דאך אויכעט א ענין פארבונדן מיט תענוג, און וואס דאס איז עת רצון, וואס דאס איז אויכעט דער שייכות. מיט א צום בכלל און צום גדליה במיוחד, וואס דאס איז דאך יעדער תענית ובפרט און במיוחד צום גדליה איז דאך א ענין פון עת רצון, וואס דא איז דאך רצון אויכעט כולל דעם ענין התענוג, וואס דאס איז אויכעט דער ענין פון שופר שפרו מעשיכם, ברענגט אויס דעם תענוג פון פנימיות און עצמות ומהות ביז. דעם תענוג אין ספירת המלכות און דורך דערויף א תענוג כפשוטו ביי יעדער אידן און ביי אלע אידן בראש השנה, און דאס ווערט דערנאך נמשך במשך כל השנה, אז מען האט א שנה מתוקה צוזאמען מיט טובה. און דאס אויכעט כולל דער ענין התענוג וואס איז מחבר שניהם יחד, און ווי כמדובר בארוכה איז ענינים פון תפילה ובפרט ראש השנה איז דאך פארבונדן מיט בקשות צרכיו און צרכים גשמיים וואס דאס איז דאך די הלכה כפשוטו אז דאס איז נאך מערער מוסיף און ס'קומט ארויס נאך מער שנעלער ובגלוי די כל הענינים וואס מ'האט שוין באקומען און גע'חתמ'עט אין ספרן של צדיקים גמורים נאך בראש השנה, קומט דאס גלייך אין אחרית שנה וואס כמדובר לעיל איז דאס גלייך נאך תקיעת שופר, ובפרט נאך אז ס'ווערט דער אחרית פון ראש השנה און ס'קומט דער טאג לאחרי זה, וואס דאס איז ג' תשרי, וויבאלד דאס איז א יומא אריכתא, קומט עס דעמאלט בתכלית בדוגמא ווי אין אחרית הימים, אין אחרית שנה, ובפשטות בכל שנה ושנה, תיכף בסמיכות לראש השנה, דער טובה ומתוקה אין ענין התענוג, ביז תענוג כפשוטו כפשוטו ממש. און דאס איז דאך כמדובר כמה פעמים אז כל הצומות איז דאך דער אלטער רבי מבאר בארוכה אין איגרת התשובה אז דאס איז א ענין פון אן עת רצון און ברענגט אויף דערויף אראפ דעם פסוק מפורש על אחת כמה וכמה דער ענין אין צומות גופא. איז דאך דא וואס יעדער צום האט דאך יש בזה מה שאין בזה, און אז ס'קומט דער טאג פון דעם צום מיוחד ווערט ער דער שער דורך וועלכן ס'זענען נכנס כל ענייני הצומות און כל ענייני הש כל ענייני השנה, אויף וועלכע דער צום פועל'ט אויף על דרך זה אויכעט ביום זה וואס דאס איז צום גדליה, איז דאך די דברי כבושים פארבונדן צוזאמען מיט אן עת רצון פון כל התעניות במיוחד מיטן תענית פון צום גדליה, וואס דאס ווערט גלייך בגלוי מודגש אין דער הפטרה. וואס אף על פי וואס איז דאך די הפטרת מנחה וואס דאס איז דאך אפילו אליהו נענה בתפילת המנחה איז דאך דעמאלטס הייבט זיך אן די הפטרה בבשורה דכאילו אין אלע תענית דרשו הוי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב בשעת ס'קומט צום גדלי' וואס דאס איז דאך אינמיטן פון עשרת ימי תשובה. וואס ווי די גמרא טייטשט עס אפ, דרשו הוי' בהמצאו אימתי, איז דאס אין עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, איז דאך דעמאלט דא דאך א דרשו הוי' בהמצאו אין דרשו הוי' בהמצאו. סיי זיכער אז דאס איז אן עת רצון לגבי שאר ימים לפניו ולאחריו, וויבאלד אז דאס איז א תענית, און ביחד עם זה איז וויבאלד אז אין יענע טעג איז זיכער דרשו הוי' בהמצאו ווארום דאס איז עשרת ימי תשובה, איז עס דערפון פארשטאנדיג אז דא איז נאך מערער דער בהמצאו און נאך מערער דער בהיותו קרוב.